אקעי אונז האלטען אזוי. אונז האלטען אין די הקדמה פון די משנה תורה. אונז האלטען הלכה בית. די גאנצע זמן גייט זיין שיעורים אויף הלכה בית. ביז ראש השנה עטליסט. לכ' ביז ראש השנה. אם ירצה השם וויבאלד ס'רעדט זיך וועגען כתיבת התורה. יא. כתיבת התורה און די נישט כתיבה פון תורה שבעל פה. דאס איז די נושא. ס'דא נאך נושאים דא אבער דאס איז איין גרויסע פרעימינג פון די נושא וואס איז דא אין דעם הלכה.
ווען האט מען דאס אנגעהויבען?

און סאו, וואס האב איך געווען מיטן זאגן? סאו וויבאלד ס'רעדט זיך וועגן שרייבן די ספר, האב איך געטראכט אז מסתם האט עס צו טון אויך מיט די סוגיא פון די שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, דאס האט צו טון מיט די זעלבע זאך, בעזרת השם גיי איך ווייזן ווי אזוי, באט דעטס סאו יו שוד אנדערסטענד אז עס איז אויך הכנה צו ראש השנה. נפתחים, ר' כרוספדאי האט געזאגט אז ראש השנה איז דא דריי ספרים. פון צדיקים בינונים און רשעים. די אייבערשטער האט געשריבן אפאר ספרים, איינער פון זיי איז דער. ניין? אקעי, מ'וועט זען. זאג נאר די סדר. עניוועיס, אונז האלטן דא אזוי, און ס'איז דא זייער אסאך זאכן צו צו קאווערן אין די אין די אין די נקודה. אונז האבן געלערנט די לעצטע די לעצטע גרופע שיעורים, מ'האט נישט געלערנט אביסל די הלכה אויכעט, אבער די לעצטע גרופע שיעורים אפישעלי, איך מאך אזוי, כ'זאל האבן אין מיין קאפ א געוויסע סדר. געווען וועגן די וועגן די נקודה פון די פירוש המצוות וואס די אייבערשטער האט געגעבן מיט משה, דאס האבן אונז געקאווערט מער ווייניגער וואס אונז קענען, און יעצט ווילן אונז לערנען וועגן די סטעפ פון די זאך וואס הייסט אז משה רבינו האט געשריבן די תורה שבכתב און געזאגט די תורה שבעל פה, אונז האלטן נאך פאר נאכן געדענקן אונז האלטן דא כאילו אין די סדר המסורה אונז האלטן נאך פאר משה מסרה ליהושע עט ליסט פאר יהושע לזקנים און נאך אסאך סטעפס, בעצם די גאנצע הקדמה איז געווען צו מסביר זיין די מסורה פון תורה שבעל פה ביז ס'קומט אן צו די רמב"ם וואס ער מאכט א סאמערי פון די גאנצע תורה שבעל פה און אזוי ווייטער אונז האלטן נאך אסאך פאר דעם, זייער אסאך סטעפס פאר דעם אונז האלטן אין דעם וואס משה רבינו האט געשריבן די תורה שבכתב ווען לפני מותו איז די לשון הרמב"ם, איך ליין עס פאר כל התורה, ס'הייסט די תורה שבכתב יא? כתבה משה רבינו.

אסאך פארדעם, אונז האמיר גערעדט אביסל וועגן דעם לעצטע מאל, אבער על כל פנים איז געווען עפעס אזא מעמד כתיבת התורה סוף ימיו, סוף ימי משה, בכתב ידו, אויך האט מען אביסל געלערנט וועגן דעם, האט עס אליינס געשריבן, כ'ווייס נישט וואס איז די הכרח בעצם פון דעם, אבער אזוי שטייט אין רמב"ם, ס'דא אויך לשונות אין חז"ל וואס מ'זעט אז משה האט געשריבן בכתב ידו. און נישט נאר דעם, ער האט געשריבן דרייצן ספרי תורה לויט ווי די רמב"ם ברענגט, ונתן ספר, איך ליין פאר דא, ונתן ספר לכל שבט ושבט, געגעבן א ספר פאר יעדעם איינציגסטן שבט, ס'הייסט צוועלף ספרים פאר צוועלף פאר צוועלף שבטים, יא? און די דרייצנסטע, די חשבון לויט לויט ווי איך פארשטיי די חשבון דא איז אז מען רעכנט, די ידיעה אז ס'איז דא צוויי וועגן פון רעכענען דרייצן שבטים רייט? אה צוועלף שבטים סארי, יא, אלעמאל איז דא צוועלף, די שאלה נאר ווער זענען די צוועלף, אדער איז די יוסף איינס און לוי איינס, אדער איז יוסף צוויי און לוי נישט. אדער איז יוסף. דאס זאגט מען, מען האט גערעדט דאס. נאכאמאל. ס'איז דא דרייצן שבטים, אדער אן לוי, אדער מיט מנשה און אפרים. דא לכאורה רעכנט מען צוועלף חוץ פון לוי. ס'איז געווען צוועלף ספר תורה פאר יעדע שבט, אינקלודינג מנשה און אפרים, און א דרייצנסטע פאר שבט לוי, וואס דאס איז נישט קיין ספר תורה וואס באלאנגט פאר עני שבט, אזוי ווי אונז לערנט. ספר לכל שבט ושבט הייסט חוץ פון שבט לוי, זייער אינטערעסאנט ווייל מען דארף באלד זעהן וואס געשעהט מיט שבט לוי דא, די רמב ם איז נישט גורס דא שבט לוי, זייער אינטערעסאנט אין די, ס'איז א הערה, כ'גיי נישט רעדן וועגן דעם היינט, ס'איז א הערה אז אין די, אין די ווערזשן וואס די רמב ם'ס פיינעל ווערזשן פון די מעשה איז ער נישט גורס בכלל שבט לוי, כהנים, ער איז נישט גורס בכלל די גאנצע זאך, הגם ס'שטייט בפירוש אין די תורה אז די משה רבינו האט געגעבן פאר די כהנים פאר פאר לוי, די רמב ם איז נישט גורס, די רמב ם רעכט וואס יעצט זאגט ער יא אויף די דרייצענסטע, ספר אחד נתנהו בארון לעד, די ספר שטייט בפירוש אז ער האט עס געגעבן פאר די שבט לוי, א פסוק פאר דעם, און אויך דער רמב ם אליינס אין פירוש המשנה ווען ער ברענגט די מעשה זאגט אז ער האט עס געגעבן פאר די דרייצנסטע שבט לוי, סאו זעט אויס אז דער רמב ם האט געהאט עפעס א ענין נישט צו גורס זיין שבט לוי אין דעם אין די מסקנא הסופית אין דעם אין דעם מעשה. דאס דארף מען פארשטיין, איך זאג נאר איך ליין פאר מיט הערות, און דאס איז די דרייצנסטע ספר געלייגט ליגט אין די ארון און דאס איז לעדות, כ'גיי באלד רעדן וואס איז די עדות, ווייל דאס איז מיין שיעור היינט, מיין גאנצע שיעור איז בעיס ארום, כ'זאג נאר, כ'טריי צו זאגן איין זאך אין יעדע שיעור, יא, דעס איז נאר די הקדמה, רייט, אבער מיין היינטיגע שיעור גייט זיין וואס איז די עדות פון די תורה וואס ליגט אין די ארון, שנאמר, אזוי שטייט א פסוק אין פרשת וילך לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלקיכם, יא, דאס איז די מקום ווי מ'לייגט עס, די גמרא האט פארשידענע חקירות פונקטליך ווי, נעבן די ארון, אויף די ארון, אין די ארון, שוין פרטים, פנים צוזאמען מיט די ארון, די גמרא רופט די ספר ספר העזרה, דאס איז די ספר וואס ליגט אין די ארון, דאס הייסט אינסטעד פון די רמב ם זאגן אז דאס איז די ספר וואס באלאנגט פאר שבט לוי, ווערט געזאגט דאס איז די ספר וואס ליגט אין די ארון, מצד די ארון, וואטעווער, אין די אין די בית המקדש, והיה שם בך לעד, אזוי שטייט אין די פסוק אז די ספר וועט זיין לעד, איז דאס וואס די רמב ם האט א מינוט צוריק געזאגט, ספר נתנהו לעד מיינט ער סך הכל כמו שכתוב והיה שם בך לעד, ער זאגט נישט וואס די עד איז, ברענגט נאר די פסוק, עד איז טייטש.

אין די תורה, אין עבריש, חומש, מיינט האט עדות צוויי אנדערע מינינגס, האבן עפעס א שייכות אבער אינגאנצן אנדערע מינינגס, איינס איז מלשון ווארענונג, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, יא, איך ווארן ענק אן, עד הגל הזה, א ווארענונג איז דעם גל, נישט, מ'קען אויך זאגן מלשון וויטנעס, אבער די פשוט'ע טייטש איז א ווארענונג, צווייטע טייטש איז מלשון וויטנעס, יא, מלשון אזוי ווי מ'זאגט עדים, עדי שקר, עדי אמת, לא תענה ברעך עד שקר, יא, נישט קיין שאלה פון קיין ווארענונג, ס'איז זיכער א שאלה פון זאגן עדות, וויטנעס, אויף ענגליש. ס'האט א שייכות, אז עדים דארף מאכן התראה, קענסט זאגן אז אז איינער זאגט, בפשטות איז צוויי אנדערע זאכן. א עד איז א וויטנעס. דאס איז די טייטש. אז ער זעהט קען ער דיך ווארענען, ס'האט עפעס א שייכות, באט ס'איז טו מינינגס, זיי נאט די סעים מינינג. ס'איז דא אויך א דריטע מינינג פון פון א צירונג, יא, דאס איז סתם א דרש. מלשון עדי עדיים. נאר ס'איז אויך דא א לשון עדי עד, וואס מיינט אויף אייביג. גייט נישט וויסן. פשטות איז דא צוויי מינינגס פון די ווארט עדות, איינס איז א ווארענונג, און איינס איז א עדות. יעצט, איך זאג נאר, לייג נאר אין די זייט, מ'קען לערנען אויף דעם ספר תורה עטליסט די צוויי וועגן, און אפשר נאך א דריטע וועג, וואס איז אפשר קיין איינער פון זיי נישט עקזעקטלי, אבער איך זאג נאר, דער רמב ם זאגט נישט, ער נישט, טייטשט נישט דא וואס דער טייטש פון די, פון די לעד, ער זאגט דיך נישט וואס דאס מיינט, אבער סך הכל, און אונז לאז אויס נאר די סאבדזשעקט, איך דארף מדייק זיין, איך איך מאך דא א סאבדזשעקט פון א זאך וואס ער מאכט נישט קיין סאבדזשעקט, ווייל ער וויל סך הכל זאגן אז משה רבינו האט געשריבן דרײַצן תורות, צוועלף פאר די שבטים, איינס פאר א עד, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק, ער וויל דאך ברענגען אויף יעדע זאך א פסוק, דאס תורה שבכתב, זעט מען אז משה האט'ס געשריבן און מ'האט'ס אוועק געלייגט, און נאכדעם דענק איך זיי נאך א פסוק, אויף דעם גיי איך נישט לערנען היינט, בעזהשי ת וועט זיין נאך א שיעור, אפשר נעקסטע וואך אדער נאך איין שיעור, והמצוה, יא, די תורה האט ער געשריבן, והמצוה, וואס דאס איז שהיא פירוש התורה, אזוי ווי אונז האבן פריער געזען, לא כתבה האט ער נישט געשריבן, יא, דאס שרייבט מען נישט בכלל, אלא וואס האט ער יא געטון, ציוה בה, ער האט דאס באפוילט און ער האט עס אינסטראקטעד דאס וואס אונז האבן געטייטשט, פאר וועמען? דא הייבט שוין אן צו זאגן פאר וועמען, לזקנים, וליהושע, ולשאר כל ישראל, זייער אינטערעסאנט, ווייל שפעטער גייט ער זאגן אז ס'איז בעיקר ליהושע, און ער גייט געבן נעמען, אלעזר, פנחס, צריך לעיין וואס קומט אריין, אבער לכאורה מיינט ער אז דאס וואס ער שרייבט דא לזקנים איז ווייל דאס איז וואס שטייט אין די פסוק די מערסטע קלאר, אז משה רבינו האט צוזאם גענומען שבעים זקנים און זיי איבערגעגעבן געוויסע כח, די סנהדרין. וואט? ס'שטייט נישט אז א סנהדרין אבער דאס איז די ווארט זקנים, אין אנדערע פלעצער שטייט די זקני ישראל, ס'איז א לשון הפסוק די מערסטע מפורש אז משה רבינו האט געהייסן פאר די זקנים, און בכלל פאר כל ישראל, אבער די זקנים ווערן אויסגערעכנט דארט וואס יהושע ווערט נישט אויסגערעכנט אין די פסוק ביי די מסירת התורה ווערט יא אויסגערעכנט אלץ די מנהיג, יא וצו את יהושע, מסתמא טראכט ער פון די פון די פסוקים, אויך א זאך וואס מ'דארף פארשטיין וואס איז די ציווי לזקנים? יא, ס'איז כאילו די ערשטע סטעפ אין די מסורה פון תורה שבעל פה, אבער ס'איז דא דא עפעס א זאך, און אויף דעם ברענגט ער א פסוק, שנאמר, אויך א זאך וואס אונז דארפן לערנען בעזרת השם בהרחבה, את כל הדבר אשר אנכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו, לא תגרע ממנו. האבן שוין גערעדט אז קיינער ווייסט נישט, איך ווייס שוין יא, אבער קיינער ווייסט נישט, וואס די פסוק שטייט, וואס די רמב ם וויל פון דעם פסוק, שטייט די ווארט מצווה, זייער שיין, ווייל מצוה איז טייטש פירוש התורה, סאו זעט מען אז משה רבינו איז מצווה אתכם, דאס א פסוק וואס שטייט אין פרשת ראה, יא אינמיטן שטייט די תורה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, על כל פנים סאם האו דא זעט מען אז משה רבינו האט מצווה געווען פאר די אידן תורה וואס שטייט נישט, תורה שבעל פה, און די עיקר וואס ער זאגט נאר איז נישט צו זאגן אז ס'איז דא מצוה, דאס האבן מיר שוין געלערנט אין די פריערדיגע פסוק וועט מען זיך אויף התורה והמצוה, אבער די עיקר וואס ער וויל לערנען פון דעם פסוק איז די סטעפ, ניין, ווייל דאס איז נאך א זאך, אבער וואס ער וויל דא, וואס ער האלט דא בעצם, מ'דארף געדענקען די באופן כללי, די סעיף האלט אין די סטעפ פון מסירת התורה, פון ציווי התורה. די ערשטע הלכה האבן אונז געלערנט ווי די אייבערשטער האט געגעבן פאר משה תורה ומצוה, כל המצוות שניתנו לו למשה, דאס איז משה קיבל תורה מסיני, סטעפ וואן אדער סטעפ זירא, בעצם אין די רמב"ם'ס חשבון, נאכדעם סטעפ וואן איז משה האט געגעבן די תורה פאר די אידן, משה האט געגעבן די תורה פאר די אידן בכתב, יא? לקוח את ספר התורה הזה, ס'איז ממש ער נעמט די תורה וואס ער האט געשריבן ער געבט עס פאר פאר די שבטים און פאר און פאר די ארון, און חוץ פון דעם הייסט ער זיי באפעלט ער זיי די תורה שבעל פה, דאס איז די סטעפ וואן פון מסירת התורה, און אויף דעם ברענגט ער די פסוק, די פסוק האט די רמב"ם געלערנט, שטייט אז משה רבינו האט באפוילן פאר די אידן תורה שבעל פה, און פארשטייט זיך אויף דעם תורה שבעל פה קען מען נישט ארויפלייגן און אראפנעמען אזוי לערנען זיך לא תוסף לא תגרע, אז פשט איז לכאורה, אזוי, איך זאג נאר א פשוט'ע טייטש מ'זאל עס קענען אדורכגיין פאר יעצט, אז פשט איז, לא תוסף ולא תגרע, די הוה אמינא פון לא תוסף ולא תגרע הייבט זיך נאר אן ביי תורה שבעל פה, א זאך וואס שטייט, שטייט דאך, וואס איז שייך, כ'האב דיך געגעבן, נעם דאס אזוי, דארף נישט זאגן לייג נישט צו א שטיקל צו די תורה, וואס זאל מיינען צולייגן א, צושרייבן א שטיקל. איך גיי רעדן וועגן דעם, וואס ס'שטייט, די תורה האט נישט קיינמאל קיין הוה אמינא אז איינער גייט צושרייבן א שטיקל צו די תורה, עז פאר עז איי נאו, אבער וואס ס'האט יא, עטליעסט לויט ווי אונז לערנען אויף די מינוט, וואס ער האט יא, עס זעט אויס אויב אויב ס'דא אויב ס'דא פירוש התורה, תורה שבעל פה, עס שטייט נישט, קען איינער קומען מארגן און זאגן אז משה רבינו האט געזאגט נאך א זאך. וואס מ, ער קען דאך נישט זאגן אז ער האט געשריבן, איך זאג מען קען צושרייבן, באט, נאט דעט, נאט די הוה אמינא, אדער אראפנעמען א זאך און זאגן ער האט נישט געזאגט. און לכאורה דאס איז די רמב"ם לערנט לא תוסף ולא תגרע, דאס איז נישט די די משנה'ס פשט און די גמרא'ס פשט לא תוסף ולא תגרע קיינמאל, אבער די רמב"ם לערנט אפאר מאל די פשט בערך, אז לא תוסף ולא תגרע איז בעצם די מצוה, די די חיוב, פון די כאילו עיקר אמונה, פון די זאך צו זאגן, אז די פירוש התורה אזוי ווי עס איז מקובל דאס איז ממשה, מען טאר נישט זאגן מער, נישט זאגן אויף זאכן וואס זענען דרבנן, אויף זאכן וואס זענען לימודים אז זיי זענען מסיני און אויך נישט ווייניגער נישט אראפ נעמען זאכן נישט זאגן זאכן אז וואס זענען געווען מסיני אז זיי זענען נישט דאס הייסט כאילו בעצם א קראי אדער א בייתוסי צדוקי איז עובר אויף לא תגרע אזוי לויט די רמב"ם און רמב"ם זאגט אויך בפירוש פארקערט אז דער וואס זאגט אז אויף דרבנן ס'איז דאורייתא איז עובר אויף לא תוסף דאס איז די רמב"ם'ס פשט און ממילא לערנט ער עס אריין ברענגט עס שוין פון די פסוק אז פון דעם פסוק זעהט מען אז משה רבינו האט באפוילן די אידן תורה שבעל פה און נישט לא פחות ולא יותר, די פירוש המצוה וואס האבן געלערנט פריער, ומפני זה נקראת תורה שבעל פה, פון דעם הייסט עס תורה שבעל פה, האסט געהערט פון די זאך תורה שבעל פה? פארוואס הייסט עס אזוי ווייל מ'האט עס נישט געשריבן, עד כאן וואס עס שטייט אין דעם הלכה. יעצט ווי איך האב געזאגט, איך האלט נאך ביי די תורה שבכתב, הגם ס'איז נישט די עיקר נושא דא, רמב"ם, מיר האבן גערעדט וועגן דעם שוין מיין איך איינמאל צוריק, דער רמב ם האט נישט אנגעהויבן מיט עני עיקרי אמונה וועגן ווער האט געשריבן די תורה און פארוואס ער האט עס געשריבן און וויפיל ער האט געשריבן און וואס ס'איז, תורה שבכתב איז נישט די סאבזשעקט פון דעם ספר, קיינמאל נישט, ס'איז נישט דא, ס'איז דא, מ'האט געזאגט ס'איז דא איין שורה אין גאנץ משנה תורה וואס שטייט האומר פסוק זה לא נכתב מן השמים, אבער ס'איז נישט קיין זאך וואס ער חזר'ט איבער קיינמאל נישט, ס'איז נישט זיין שאלה, זעט אויס ער נעמט אן אז מ'ווייסט עס שוין, איי דאנט קנאו וויי, ס'איז א פאקט אז ער רעדט נישט וועגן דעם קיין סאך, די איינציגסטע פלאץ וואו ס'שטייט איז דא.

קען זיין.
נא נא נא נא כ'וויל נישט, די ריזען וויי איי טינק דעט איטס מיסינג איז ביקאוז ס'איז אין די ראנג פלאץ, אין אנדערע ווערטער דער רמב ם איין זאך וואס ער איז געווען איז ארגאניזירט, און ער האט נישט פארגעסן צו שרייבן קיינמאל די בעיסיק די מאוסט בעיסיק כלל וואס פון דעם קומט ארויס די פרטים און פרטי פרטים, סאו אויב דער רמב ם וואלט געהאלטן אז די גאנצע תורה הייבט זיך אן וואס די יסודי התורה ס'איז דא הלכות יסודי התורה וואס דארט שטייט אסאך זאכן שטייט אויך דארט אז ס'איז דא א באשעפער. ער האט עס געדארפט שרייבן שטייט אויך אין הלכות תשובה האומר אין אלוה איז אפיקורס פארוואס האט ער זיך נישט געסומכ'ט אויף דעם ווייל ער האט פארשטאנען אז ס'קען נישט זיין א ספר וואס זאגט די גאנצע תורה און די ערשטע זאך זאל זיין אז ס'דא א באשעפער און וואס די באשעפער איז און אזוי ווייטער אבער דאס האט ער יא פארשטאנען אז ס'קען גאנץ גוט זיין אז א ספר וואס שטייט נישט ווער האט געגעבן די תורה און ווי אזוי דעטס וואט דעטס די וועיר די הערה איז אויף קאורס איף יו טעקניקלי עסק אים דארפסטו א למדן ער זאגט ווי שטייט עס שטייט הלכות תשובה פרק ג' נאו פראבלעם די רמב ם האט דאך אזוי פארענטפערט אויף תחי' המתים מ'קען זאגן אזוי באט. איטס נאט איטס ריעלי מיסינג דעטס דעטס א סעפערעט הערה וואס כ'האב גערעדט מיין איך לעצטע מאל אביסל אבער איך וויל יא איך וויל יא מסביר זיין א א זאך וואס אפשר איך מיין עס איז נישט נישט לפי שיטת הרמב ם איך זאג נישט היינט שיטת הרמב ם זאג וואס שטייט אין שיטת משה רבינו משה רבינו נישט רבינו משה אבער

אין די חומש זעהט מען שוין, זייער אינטערעסאנט, שטייט שוין אין די חומש, די רמב ם, זעהסט אז די רמב ם ברענגט א פסוק לקוח ספר התורה הזה, זעהט מען שוין אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט ספר התורה וואס משה רבינו האט געשריבן. רייט? יעצט, אין די, איך זאג פארוואס איז דאס וויכטיג דא, ווייל דאס איז דאך די גאנצע זאך, אונז האבן געלערנט דאך די גאנצע צייט אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט תורה שבכתב, ס'איז דא א זאך וואס הייסט תורה שבעל פה, רייט? און מ'קען גיין צו ר' אושר, וואס איז דען תורה שבעל פה? געווענליך דארף איך קודם וויסן וואס איז תורה שבכתב, און איטס ריעלי די סעקאנד העלף אוו די סעים טינג, מעיבי, מעיבי נאט, איך וויל היינט זאגן אז בכלל נישט, אבער געווענליך לערנט מען אז ס'דא תורה שבכתב, און געלערנט אין די פריערדיגע שיעורים, ס'דא זאכן וואס שטייט אין די חומש, ס'דא זאכן וואס שטייט נישט, אין די חומש שטייט וויאזוי ווער וויאזוי א מצורע ווערט טהור, פונקטליך, ס'שטייט נישט ווי גרויס א סוכה דארף זיין, באט בויט אוו דעם אר ריעלי, איף יו טינק אבאוט די הלכה, איף יו טינק למשל ווען די רמב ם, ווען ער מאכט א ארגענייזד. דער שכל פון הלכה, באוט אף דעם אר און די סעים הלכה איז קיינער נישט מער חשוב אדער ווייניגער חשוב, באט מאיזשי סיבה נעלמת, דאס שטייט אין די תורה און דאס שטייט נישט אין די תורה, דאס דארף מען אנקומען צו די קבלה, דאס איז א זייער מאדנע זאך, מיר האבן גערעדט אפאר מאל אז ס'איז חוסר הסבר, מען קען זאגן השגחה פרטית פונקט דאס שטייט, פונקט דאס שטייט נישט, דער'ס נאו דעפינישן היר, וואס מאכט עס פונקט דאס וואס איז אראפגעשריבן דאס הייסט תורה שבכתב און דאס וואס נישט הייסט תורה שבעל פה, עד כאן. זייער פיין די רמב ם זעהט אויס אין סך הכל קוקט עס אזוי אן, ווייל די רמב ם קוקט אן אז די תורה איז א לאו, און לאוס דארף מען טון א געוויסע וועג און נישט א אנדערע וועג, און שוין וואס א חילוק צו עס שטייט אדער עס איז מקובל, נישט קיין שום חילוק. אבער ס'זעהט דאך אויס אז די רמב ם קוקט, עטליעסט ווען ער קוקט אויף א מצוה קוקט ער טאקע אזוי אן, די רמב ם קען מאכן א גאנצע מצוה פון זיין תריג מצוה וואס שטייט בכלל נישט אין די תורה, נאר בדרך דרשה. און דו פרעגסט אים וואו שטייט דאס זאגט ער עס איז מקובל, בפירוש המקובל דאס איז בתורה שבעל פה, און אנדערע וועט ער נישט אלץ תריג מצוה שטיין אין די תורה, איך האב געלערנט אין ספר המצוות כדי צו לערנען דאס, ס'דא אויף מצוות, רוב מצוות, ער פרובירט זייער שטארק צו טרעפן א פסוק אויף יעדע מצוה און אמאל איז נישטא קיין פסוק סאו א רמז אויף די גאנצע מצוה. מצוות התרת נדרים, דרא יא, אפשר די רמב ם לייגט עס צוזאמען איך געדענק נישט אבער למשל הפרת נדרים זאגט די גמרא התרת נדרים פורחים באויר איז נישטא קיין אזא פסוק. ס'דא רמזים אבער די רמב ם מאכט קלאר אז די רמזים זענען נאר רמזים. תיקון המידות. תיקון המידות איז א פסוק. אבער יא. אבער ס'דא אסאך פרטים אויף אזא פסוק. על כל פנים איך זאג א משל, די רמב ם קען האבן א לאו וואס איז נישט אין די חומש, דעטס נאט וואט מעיק, דאזענט מעיק איט מאר אימפארטענט אז ס'שטייט, ס'האט נישט קיין שום חשיבות וואס ס'שטייט און וואס ס'שטייט נישט, ס'נאר א פאקט, דאס שטייט און דאס שטייט נישט. סאו איך, מיך זעהט עס אויס זייער מאדנע דאס, צריך עיון גדול. ממילא האב איך געגאנגען צו צו משה רבינו'ס תורה, און געטרייט צו זעהן, נאכדעם קען מען קוקען אין די מדרשים מיט די גמרות, אבער אונז קוקען אביסל אין די חומש, טרייען צו זעהן וואס איז די זאך פון שרייבען די תורה,

פארווענדונג. אבער מ'שרייבט עס נישט גענצליך אויס דערפאר. ניין ווייל ווייל דו ביסט מ. אקעי לאמיר הערן אקעי. אקעי סאו סאו סאו איך איך האלט בעיקר אויף די ערשטע צד רייט? איך וויל לערנען פון תורה שבכתב היינט. וואטס די דעפענישן אף די איידיע? איך מיין אז וואס אונז אונזער מושכלות ראשונות, נישט נאר פון אונז נאר אויך פון שוין א לאנגע צייט עטליעסט, איז איך מיין די דריי זאכן וואס ענק זאגן, איך הער אז ענק זאגן דריי זאכן, און דער אלל בעסיקלי די סעים טינג באט קען עס זאגן אויף דריי וועגן. איין זאך איז זכרון, מ'זאל געדענקען, יא? בעל פה קען מען גרינגער פארגעסן ווי בכתב, אזוי איז אונזער הנחה פשוטה, דעטס וואט ווי אלל עסום פאר סאם ריזען, אז זאכן וואס זענען געשריבן קען מען געדענקען, עס געדענקען מער פונקטליך, קענסט זאגן מער פונקטליך, באט דיס וואוד בי אנאדער אנאדער פוינט, עס איז אלסא מאר עקיורעט. וויטש איז אגעין א סניף פון געדענקן, באט קענסט זאגן קודם געדענקן, צווייטנס ס'איז מער פונקטליך, קענסט אלעמאל נאכקוקן, און דאס גייט זיין די דריטע זאך, קענסט אלעמאל נאכקוקן אויב איטס וועריפייעבל, רייט? אה, ס'זאל נישט זיין גוט נאכקוקן אז. דיז אר די טרי פוינטס דעט אר אלל די סעים, באט דער אלל לייק אין וואט אונז, ווי העוו טו רימעמבער דעט ווי אר טאטעלי בייעסד אין דיס קאנווערסעישן, טאטעלי לאסט אין דיס קאנווערסעישן, ווייל אונז אלע לעבן אין א וועלט פון כתב.

און צו אונז, פרעגסט מיך ווי איז די געזעץ? זאגסטו ס'שטייט. אז ס'שטייט נישט, ווער זאגט אז ס'שטייט? אנדערע ווערטער מ'האט פארגעסן, אפשר פארדרייסט עס, אפשר ס'שטייט נישט פונקטליך וואס דו זאגסט. נייתי ספר ונחזי, דעטס אווער קיינד אוו וועריפיקעישן, זיכער פאר לאוס, איך רעד נישט פון טרוט פיליסאפיקל מופשט באופן מופשט, אבער זיכער פאר א געזעץ, א תורה וואס איז א געזעץ, אונז קוקן זיכער אן אז געשריבן איז בעסער פאר דעם, און אונז לעבן אין אזא וועלט וואס איז געבויט אויף

אגעין, אונז עסומען, אזוי ווי דו האסט געזאגט פריער מיין איך, רייט? אונז עסומען, אז אויב איך וויל שיק רעדן צו איינער וואס איז זייער ווייט אין צייט פון מיך, די בעסטע וועג דאס צו טון איז עס אראפ צו שרייבן און אים שיקן א מעסעדזש אין א באטל, אין א בוק, און מעיק שור דער'ס א לייברערי דעט קיעפס דעט בוק, און וויל טריי טו סעיוו געט געט געט אויף פריסטס טו וואטש די בוק דעט איט דאזענט געט קאראפטעד, דעטס בעיסיקלי וואן אוו די דזשאבס אוו די כהנים דעט די רמב ם דזשאסט געיוו דעם, די גמרא אלרעדי געיוו דעס, ספר העזרה, און דאס איז די וועג פון קאמיוניקעיטן עקראס טיים. אלסא, רייט? אלל דיס טינגס אר אסאמפשענס אוו פיפל, דיס איז אלל אסאמפשענס אוו טעקסטואליטי. קען מיך סך הכל די אלע דריי פיר זאכן, עקזעקטלי האו יו קאונט דעם, דער אלל אסאמפשענס אוו פריימעסי אוו טעקסט אווער נאט טעקסט, א זאך וואס איז געשריבן קען מען דענקען, קען איך רעדן צו אסאך מער מענטשן, איטס א וואן טו מעני קאמיוניקעישן, איטס א וואן אווער טיים קאמיוניקעישן, ס'גייט זיך געדענקען אפילו בעסער, וויטש איז דזשאסט א פרט אין די פריוויעס טינג, ס'גאנע בי וועריפייעבל, נאובאדי איז גאנע העוו טו סעי די רבי האט געזאגט, ניין סשטייט קענסט נישט זאגן, אלל אוו דיס טינגס אר וואט ווי עסום עבאוט תורה שבכתב, און למזלינו האבן אונז א זאך ס'הייסט תורה שבעל פה וואס פארסט אונז אסאך מאל צו טרייען צו טרעפן א וועג וויאזוי דאס איז נישט ריכטיג, אפילו די רמב ם האט געטרייט אבער די רמב ם האט מער ווייניגער געמאכט תורה שבעל פה פאר תורה שבכתב, קאוז היז תורה שבעל פה איז דזשאסט פארטס אוו די פאזעל, דער איז נאטינג אינהערענטלי אורעל אין היז איידיע אוו תורה שבעל פה, רייט? עטליסט וואס אונז האבן געזען ביז יעצט, ער האט אן איידיע אבער ס'איז נישט די איידיע. סאו דאס איז אונזער אונזער אסאמפשען, אזוי מיין איך עס צו פארשטיין. יעצט די אסאמפשען איז מופרך מתוכו פאר ווער ס'לערנט די חומש, פאר ווער ס'לערנט די גמרא, פאר ווער ס'לערנט די פריערדיגע מקורות. פארוואס? ווייל מ'האט נישט געשריבן די וויכטיגסטע זאכן. איף יו טינק דעט די וועי, טו סאם עקסטענט דאס איז טרו, כ'רעד נישט וועגן דעם, באט איף יו טינק דעט די בעסט וועי, לאמיר אונז רעדן פון דיטעילס רייט, און ווי טינק אויך דעט מעיבי יו קען קיעפ סאם דזשענעראל ווייב גאואינג וויטאוט רייטינג טינגס דאון, אפשר דאס איז נישט וואס אונז טראכטן ווען אונז שרייבן די מעלה פון כתב רייט, פונקטליך תשע אמות רחבה ותשע אמות ארכה וואטעווער, פונקטליך דאס טראכטן אונז, מ'דארף עס אראפשרייבן, דעיר'ס נאו אדער וועי פאר איט טו ווארק רייט. אלל אף דיס טינגס, סא דער איז סאם פרשת די תורה לייק דיס, באט אין די מאוסט דזשענערעל קעיס דיס איז נאט וואט משה רבינו איז דואינג ווען הי'ז רייטינג די תורה, רייט? והמצוה שהיא פרש התורה לא כספה, רייט? די מאוסט אימפארטענט פארט וואס די רמב ם שרייבט, און די רמב ם ביי די וועי ווען ער שרייבט דאס, און אויך ווען ער רעדט וועגן רבי יהודה הנשיא זאגט ער עקזעקטלי דאס, ס'דא מענטשן אין די ווייטן, נישטא די ישיבות אר נאט, ווי האו טו ווי האו טו פריזערוו קאמיוניקעישן אקראס טיים און אקראס די מענטשן קענען פארגעסן מ'דארף עס אראפשרייבן, משה רבינו האט בפירוש געטראכט וועגן די פראבלעם, און מפרש אין ספר דברים א פאר אסאך מאל. ענד הי דידענט רייט דאון די וואט וואט ווי שוד האוו ריטען דאון איף דעט האוו בין היז קאנסערן. ער שרייבט נישט קיינמאל בפרט, און דעטס איך וויל דו פארשטייסט וואס איך זאג? משה רבינו, און איך זאג עס שארפער, משה רבינו ווער ס'לערנט ספר דברים עט ליעסט, און עט ליעסט אביסל אין ספר שמות שוין, באט ספר דברים פאר שור, ווי סי משה רבינו קאנסערנד וויט די פראבלעמס אוו רימעמבערענס,

בפירוש אזוי וועגן די ערשטע פראבלעם וואס אונז מיינען אז כתב סאלווט, זיין סעלושען איז, ס'איז א, ער שרייבט, ס'איז פארט פון זיין סעלושען, באט ער שרייבט נישט די קיינד אוו טינגס דעט יו וואלד וואנט אים טו רייט, איף יו טינק דעט דיס איז די מעלה אוו רייטינג. שטימט? סאו ממילא נראה לי אז ס'קען נישט זיין אז וועגן דעם איז דא תורה שבכתב, כדי אז געוויסע זאכן עטליסט זאל געדענקען ווערן, ווייל ס'איז נישט די מערסטע וויכטיג, קענסט זאגן אדער א מענטש וועט טרייען צו זאגן אסאך מאל תורה שבכתב שטייט די מערסטע יסודי התורה, דעטס זשאסט נאט טרו. דזשאסט נאט טרו, עמפיריקלי פאלס, תורה שבכתב שטייט נישט די מערסטע וויכטיגסטע זאכן. אלעס קען מען טרעפן רמז, איך רעד דאך נישט פון רמז, ריעד די בוק, יו דאנט נאו האו טו בי א איד, סאו איטס יוסלעס, אזוי ווי יעדע איינער זאגט, און די חזל זאגן עס אסאך מאל, מען קען נישט זיין קיין איד פון די חומש, ווער איז, פון די חומש קען מען זיין א קריסט, די חזל סעי דעס פריטי אפענלי מעני טיימס, תורה שבעל פה, תורה שבכתב האט מען געגעבן פאר די גוים אויך, א וואוילע גוי קען מען אפשר זיין, אפשר אויך קוים, איך ווייס נישט, באט א איד קען מען זיכער נישט זיין פון דעם בוך. ביי די וועי אינקלודינג אויך נישט פון די גמרא און די משנה באט לעטס פארגעט אבאוט דעט באט אקעי נישט פאר יעצט באט באט א א איד א א איד קען מען זיכער נישט זיין מען דארף עקשעלי האבן תורה שבעל פה פאר דעם סאו בקיצור איט דאזענט דעטס נאט די דזשאב דעט איט דאז ענד רימעמבער דעט קאז חזל אר אלרעדי אין א סאמוואט ליטערעט ריטען סאסייעטי דער נאט ריעלי תורה שבעל פה פיפל רייט דער דזשאסט טאלק אבאוט איט. סאו עס זעהט נישט אויס אז דאס קען זיין די פשט, ס'איז נישט דא, נישט דא תורה שבכתב כדי אז מ'זאל שרייבן געוויסע וויכטיגסטע זאכן אדער זאכן וואס מ'קען געדענקן, און ולא עוד, כ'האב געזעהן איינער זאגט עס אזוי די קשיא היינט, און איך וויל זאגן נאך א שיעור וועגן יענע שטיקל רמב ם, אבער די הייליגע רמב ם האט געשריבן אין זיין ספר מורה נבוכים חלק א' פרק עיין א', פארוואס האט משה רבינו נישט געשריבן תורה שבעל פה? ער רעדט דארט וועגן סודות התורה וואס האט מען זיכער נישט געשריבן, דעטס נאט נאט אווער סאבדזשעקט פאר נאו, באט הי סעיז אז די געוואלדיגע ריזען פארוואס ער האט נישט געשריבן תורה שבעל פה איז כדי עס זאל נישט זיין קיין מחלוקת. ער זאגט קוק ארום די רמב ם זאגט די רמב ם היינט האט מען געשריבן די גמרא יעדער איינער זאגט זיך אן אייגענע פשט אין די גמרא, אדער יעדער איינער האט אנדערע פשט אין די תורה, משה רבינו האט נישט געשריבן די תורה, אזוי דארף יעדער איינער גיין צו די בית דין די בית דין וועט זאגן פאר די אידן וואס צו טון, ס'וועט נישט זיין קיין מחלוקת. זאגט נאר אן, איווען די רמב ם וואס אונז זאגן אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, זאגט פונקט פארקערט, אז די דיס וואן אוו די ביג פראבלעמס דעט ווי דיסקאסט וועריפעביליטי רייט, זאלסט קענען האבן א בוק, איך דינג זיך, איך רעד אסאך מאל מיט מענטשן ענד איט דרייווס מי נאטס ביקאוז דיס איז נאט א וועי טו לערן תורה, דאס איז ליידער א וועג פון לערנען תורה אין גלות ווייל מיר זענען סטאק אביסל, איך זאג אים עפעס ער זאגט וואו ס'שטייט און איך האב א פסוק, די תורה איז נישט געמאכט צו ארבעטן אז מען זאל דארפן ברענגען א פסוק פאר יעדע זאך. דאס איז נישט קיין וועג פון לערנען. דו ביסט נישט מסכים? דאס איז נישט. איך ווייס נישט וואס זיך צו טון. האסט נישט קיין שכל. איך האב נישט קיין שכל. איך קען זיך דינגען צו ס'מאכט סענס. אבער די די אז כאילו די וועריפיקעישאן פרינציפל, די מקור האמת, איז אלעמאל אז ס'שטייט, איז פלעין נישט אמת. ס'דא א תורה שבעל פה. דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אידן צוויי תורות. און ס'נישטא קיין שום פריימעסי פאר די תורה שבכתב. דעטס ריעלי וואט די גמרא האלדס, סעז, ווען איט סעז דעט דער איז טו תורות. און דער אייבערשטער געגעבן פאר די אידן, תיכף די פשט, נישט פשט אז, און אזוי ווי אסאך, איך וויל נישט אריין קריכן אין אלע מיני קאנטראווערסיס, באט דער זיכער דעט דיס איז נאט, דיס איז נאט די וועי דעט דעי טינק, און בפירוש, און דער רמב ם זאגט, איך וויל זאגן פון די פרשה, איין סעקנד. אין די פרשה פון פרשת שופטים, יא? שטייט אין די תורה, וואס זאל מען טוהן? ביי די וועי, איטס אן עמעיזינג, די רמב ם ברענגט עס, די רמב ם זאגט שטייט א, עס איז וויכטיג, די רמב ם זאגט שטייט פשוט פשט אין חומש, דאס איז נישט קיין דרשה, דאס איז נישט קיין חידוש פון די חכמים, שטייט אין די חומש, כי יפלא ממך דבר למשפט, עסט נישט וויסן וואס די הלכה איז, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דאס איז די תורה'ס וועי אף סעינג אין אורח חיים, אין יורה דעה, אין חושן משפט, אין אבן העזר, רייט? וויטשעווער קיינד אף הלכה יו וואנט נאו. רייט, וואס גייסטו טון? וואלט איינער געזאגט, סיי, דיס איז די, דיס איז די, די, די, די רעלידזשען אוו די ריטען בוק, ופתחת ספר תורה, ודייקת היטב, וחיפשת וחקרת, וד, וועסטו זאגן מ'דארף מאכן דרשות, ודרשת, וועסטו, און, און וועסט טון. אדער לויט די רמב ם וואלט מען געדארפט זאגן, וחקרת אצל הזקנים, וואס איז די מסורה פון משה רבינו, לויט דעם וואס דער רמב ם קוקט, און וועסט טון וואס משה רבינו האט געזאגט. די תורה זאגט נישט קיינע פון די זאכן, וואס זאגט די תורה? וועסט זיך אויף צוזאמפאקן די פעק, וקמת ועלית אל המקום, העי, וועסט גיין אין די פלאץ אשר יבחר השם, וואס דארט זענען דא די ובאת אל הכהן ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת, וואס הייסט ודרשת? נישט וועסט מאכן דרשות אין די תורה, יא, וועסט פארשן פון דעם כהן אדער פון דעם שופט, והגידו לך את דבר המשפט, און וועסט טון על פי התורה אשר יורוך, און נישט על פי התורה אשר קיבל ממשה מסיני, אדער על פי וואס שטייט אין זיין שולחן ערוך, אדער רעדט עפעס א מגילת סתרים וואס עס שטייט בה נישט קיין תורה שבכתב, הע יא מען שרייבט נישט, האט ערגעץ א מסורה, עס שטייט נישט קיין איינע פון די זאכן אין די תורה, עס שטייט נישט אז מען דארף זוכן, נישט א געשריבענע בוק און נישט א אורעל בוק, רייט וויטש איז דזשאסט די סעים איידיע, עס שטייט אז מען גייט גיין צו די כהן אשר יהיה בימים ההם און דו זעהסט דאך די תורה, דאס שרייבט דאך משה רבינו פון די למפרע, יא פון די פיוטשער, ער זעהט אז גייסט פרעגן ווער זאגט אז ער זאגט אז איך זאג, האט עס שוין באווארענט, רייט אזוי ווי רשי זאגט אין לך אלא שופט שבימיך, האט שוין באווארענט דאס אז עס איז נישט משה רבינו, רייט? און אויך נישט קיין מסורה פון משה רבינו, ביקאז דען איטס די סעים טינג, דזשאסט א קאפי פעיסט. עס גיין. וואס איז מער א גרעי עריע וואס מען דארף פרעגן. קען זיין, קען זיין, איך זאג דיך וואס עס שטייט, אין היינטיגע צייט קוקט מען אויך אויף דעם אין די תורה, סאו דאזענט מעטער. זאגט זאגט די תורה, עס גיין צו דעם וואס וועט זיין דעמאלטס, און עס וועט מען פרעגן, און ס'איז דא א גאנצע מצוה מ'זאל אים פאלגן, און ווער ס'פאלגט נישט איז מען חייב מיתה, וואטעווער די מעשה איז, דאס איז וואס עס שטייט אין די תורה, סאו אין אדער ווארדס, איט סעיז ווערי קליערלי דעט. די וועי טו סאלוו דיס פראבלעם אוו מחלוקת איז דזשאסט די אפעזיט אוו די עצה דעט יו דזשאסט טאלד מי. יו טעל מי וואס יעדער איינער זאגט אנדערש. ווייסט וואס? מ'וועט עס אראפשרייבן. מ'וועט עס אראפשרייבן, מ'וועט עס אריינלייגן אין א ספר, מ'וועט עס לייגן אין א סעיף, קיינער וועט נישט קענען גנב'נען, קיינער וועט נישט קענען טוישן. דעטס נאט די סעלושען דעט משה רבינו טאוט אוו עווער. ענד יו רימעמבער? נא. כ'דארף זאגן אביסל מער. עס איז באמערקן און דאס אז ס'איז יא דא א כתב. נאו נאו לעטס סאו סאו נישט. דעטס נאט די כתב איז נאט די סעלושען פאר די פראבלעם אוו פארגעטינג. אוו פארגעטינג די דיטעילס אוו די לאו, איט דאזענט סיעם דעט משה רבינו איז קאנסערנד וויט דעט פראבלעם אט אלל, וואס האט ער געטראכט וועגן דעם קען מען רעדן עקסטער, באט ס'זעהט נישט אויס אז דאס איז די סעלושען צו די פראבלעם. דאס איז מיין נעגעטיוו ארגומענט, דאס איז נישט וואס די פשט תורה שבכתב, אבער. דאס איז די סיבה פון ארויסשרייבן די תורה שבכתב. סאו דעטס נאט וואט תורה שבכתב איז אבאוט, איטס נאט די ריטען, די מאוסט וועריפעבל פארט, נישט כאילו, נישט אזוי ווי די גאנצע מחלוקת פון רבנים און קראים און משכילים און קאמס, לייק איז איט ריטען אר איז איט נאט ריטען, ס'נישט קיין חילוק, דעטס נאט.

איי אלסא דאנט טינק דעט נגע, איים נאט שור דעט נגע מיענס נגע צרעת, באט קען אויכעט זיין, עס קען זיין אז יא, קען זיין אז נישט, עקטשועלי, שטייט נישט נגע צרעת, שטייט נגע, נגע קען מיינען, דער רשב ם סעיס דיס, דער מפרש אפשר, עקטשועלי, דאזענט מעטער, אין פשטות אלל אוו דיס אר, על פי פשט אלל אוו דיס אר בין אדם לחבירו, דם לדם מיענס רציחה, דם יחשב, און דין מיינט דין, געלט, און נגע מיינט חוב חבלה, די גמרא דרשנט דם דם נידה, נגע נגע צרעת, כ'ווייס נישט אויב דאס איז די פשוט'ע פשט, דאס דאזענט מעטער, דאס איז א סייד נאוט. די פוינט איז אזוי, סאו איך האלט אז דאס איז זיכער נישט די ריזען פון תורה שבכתב, און איך ווייס נישט אפילו אויב די רמב ם טראכט אזוי, ווייל זעהסט דאך אז די רמב ם טראכט פונקט פארקערט, ער זאגט דאך בפירוש אז דאס איז א פראבלעם, ווי מער מען שרייבט מאכט מען מער פארגעסן, איך האב. יו רימעמבער סאקרעטיס סעז דעט באט עס איז נישט יעצט פאר יעצט. יעצט איך דארף זאגן וואס קען אבער זיין אז יא סאו דאס איז דאס איז נישט מען דארף זעהן וואס ס'קען זיין אז יא יעצט מען קען מען דארף לערנען אין ספר דברים בעיקר אין ספר דברים אביסל קען מען שוין זעהן אין פריערדיגע ספרים ס'איז דא אזא זאך ווי שרייבן די תורה ס'דא אזא דין ס'דא אזא מעשה אז מען האט געשריבן די תורה משה רבינו האט געשריבן די תורה שטייט אין פרשת וילך. און דאס איז סעז אין די תורה, רייט? סאו, אין אדער ווארדס, וואס לערן איך פון דעם? אז ס'שטייט אין די תורה אז מ'זאל שרייבן אז מ'האט געשריבן די תורה, נאט געטינג אינטו די פשט האו יו ריעד דעט, באט ס'איז זיכער אז ס'מיינט נישט, דיס איז נאט גיווינג אס א פרוף דעט דיס איז די תורה אוו משה, ווייל דאס זאגט די תורה אליינס, איך מיין, אלסא דאזענט ווארק עז א פרוף, באט אלסא דעטס נאט די פוינט. רייט? יו סי דעט דער איז עפעס א מעשה אויף משה ויכתב משה ו ס ק וואטעווער איך דענק נישט די לשון איז כל התורה הזאת משה האט געשריבן די תורה זעהט אז ס'דא אזא ענין פון שרייבן די תורה אינקלודינג די וואן דעט משה רבינו ראוט אין ערבות מואב ולא עוד ס'דא דריי פיר פינעף דיפענדינג אן האו יו קאונט מצוות וואס שטייען נאר אין ספר דברים אינטערעסטינגלי פון אידן זאלן שרייבן די תורה נישט נאר משה רבינו נאר ס'דא א מצוה פון אידן זאלן שרייבן די תורה וואס זענען די מצוות ועתה כתבו לכם את השירה. נאו דעטס עקשעלי נאט וואן פאר די אידן איף יו ריעד די חומש, איך רעד יעצט פשוט פשט, איך גיי איך גיי דיך זאגן אקעי, ס'שטייט עט ליעסט זעקס זיבן מאל אין די תו אין פאר ספר דברים וואס מ'זאל טוהן וואס מ'זאל שרייבן און וואס מ'זאל טוהן מיט א תורה, מיט א געשריבענע תורה. אקעי, די ערשטע זאך, לויט די סדר ה, די ערשטע, כ'מאך א סדר, מיין אייגענע סדר, די ערשטע זאך איז, בּסיידס פון, אין אדער ווארדס, בּסיידס פון די סטארי וואס שטייט אז משה האט געשריבן די תורה און משה האט געשריבן שירת האזיני, וויטש איז ועתה כתבו לכם, איז די אייבערשטער טאלקינג טו משה און יהושע טו רייט די שירה, על פי פשט, חוץ פון דעם, וויטש איז אלסאו פראבעבלי די סעים איידיע, חוץ פון דעם איז דא א מצוה, אזוי וואס די רמב ם ברענגט, לקוח את ספר התורה, דאס זאגט משה פאר די כהנים, און שפעטער זאגט עס משה אויך, נאכאמאל מיין איך שטייט עס, אז מען זאל נעמען די תורה עס לייגן לצד ארון ברית, מען זאל עס היטן, דאס איז איין מצוה, לעד, ווי העוו טו טינק וואט דיס עד מיענס, באט דעטס א סאמטינג, רייט, ס'איז דא א עדות פון די געשריבענע תורה, אקעי, נאמבער טו, ס'איז דא א מצוה פאר די כהן, שטייט שוין אין פרשת שופ פאר די מלך, יא? והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים והלוויים, ס'הייסט די ק מלך דארף גיין, יעצט אז ס'דא א תורה אין די עזרה וואס באלאנגט פאר די כהנים פאר די לוויים, זאל די מלך יעדע מאל וואס ס'ווערט א נייע מלך אר אקעי דאס איז שוין פרטי הלכה באט די מלך דארף גיין צו יענע תורה און מאכן א קאפי, משנה התורה איז משנה טייטש א קאפי רייט? מאכן א קאפי פון יענע תורה און עס האלטן ביי זיך יא כדי עס זאל למען לעשות את כל הכתוב בו וואטעווער די ריזען איז באט דאס איז א מצוה, ס'נישט נאר א היכי תמצא ער זאל לערנען רייט, ס'איז דא א מצוה אז די מלך זאל שרייבן א תורה און עס לערנען, אקעי? מצוות כתיבת ספר תורה של המלך, יא? חוץ פון דעם איז דא א מצוה פאר די כהנים, אויך אין פרשת וילך, נאון עז די פרשה אף הקהל, מצוות קריאת התורה של מדאורייתא, יא? קריאת התורה, כ'זאג דיך זאכן וואס מ'טוט מיט א געשריבענע תורה, און ס'שטייט אין די תורה בפירוש וואס די פוינט פון יענע ליינען איז, ס'איז נישט אז מ'זאל אויסגעפינען וואס ווען איז שמיטה, ס'איז כדי. למען תלמד ליראה און אזוי ווייטער, אין אדער ווארדס, איינמאל אין זיבן יאר, דאס איז נישט קיין וועג פון לערנען, רייט? נאובאדי איז גאנא רימעמבער די הלכות פון סעווען יערס עגאו, איטס פארט אף דיס, לייק ווי קאלד דיס עדות, רייט? סיי אז מען שרייבט עס און ס'איז דא אין די עזרה, מען מאכט א מלך א קאפי, און די כהנים איינמאל אין זיבן יאר ווען ס'קומען די אידן אין עזרה, ווייזן זיי אז ס'דא אז ס'דא א תורה, דעטס בעיסיקלי וואט דער דואינג, רייט? דער ביאינג מפרסם אז ס'דא א תורה, צו מ'ליינט פאר חלקים, האועווער די דיטעילס אף די אף די אף די ריטועל ווארק, דיס איז סאמטינג דעט יו דו וויט א ריטען תורה מדאורייתא, רייט? ס'דא נאך א וויכטיגע זאך וואס אפשר דו וויסט א וויכטיגע זאך וואס פארווייזן אז ס'דא א זאך פון כתיבת התורה, וואס דאס איז א מצוה וואס שטייט צוויי מאל אין ספר דברים וואס די תורה טאלקס אבאוט איט א לאט, און ספר יהושע טאלקס אבאוט האו דעי דיד איט, וויטש איז די מצוה וכתבת את התורה אויף. שטיינער, רייט? אין הר עיבל, צוועלף שטיינער, האט מען געשריבן די גאנצע תורה, באר הייטב, און אין ספר יהושע שטייט אויך דאס משנה התורה, וואטעווער דעט מיענס, מען האט געשריבן די תורה אויף שטיינער ווען מען איז געקומען אין ארץ ישראל, רייט? און אגעין נאובאדי נאוס וואט דיס וואס פאר, דאס איז א גאנצע מצוה, יא? נישט נישט עפעס א סתם א מעשה. איך ווייס נישט צו די גאנצע אדער נישט, דאס פרעגן די מפרשים, פארשידענע מפרשים, וואטעווער דעי טעל דעם, טעל יו, באט דעט דאזענט מעטער טו מיי, פאר מיי פורפעסעס, די תורה, התורה, וואטעווער ס'האט א דין התורה, איך ווייס נישט צו די תורה מיינט די גאנצע תורה, אדער יא, דעטס א קווע, פארשטייסט, וואטעווער ס'זאל נאר זיין, יעדע איינער זאגט זיין פשט, ס'דא אסאך השערות אין די ראשונים און אין די גמרא שוין, וואס פונקטליך מ'האט געשריבן, אבער וואטעווער איט איז, דעטס די תורה, שטייט וכתבתם את התורה, דברי התורה, דאס איז שטייט. און סאו דעיס סאטש א טינג עז רייטינג די תורה אן ראקס, אויף א כ'ווייס נישט אויף וואס מ'האט געשריבן די תורה, אויף קלף אין די עזרה וואטעווער איט וואס, און אזוי ווייטער רייט. ס'איז דא אויכעט נאך צוויי מאל, און אויכעט זייער אינטערעסאנט וואס מ'קען זעהן אז דאס איז א זאך וואס האט זיך וואס איז א חידוש פון ספר דברים, ביקאויז דער איז סימילער פסוקים אין ספר שמות ווער איט דאזענט סעי דעט רייט. יו נאו דעט פרשה קאויז יו ריעד איט עווערי דעי. דא שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך צוויי מאל שטייט עס. אין פרשת שמע אין פרשת והיה אם שמוע, אגעין ווי האוו א פשט פון די חכמים אז מען שרייבט די פרשיות, פשטות מיינט עס די תורה? ענד נאו אגעין האו דו יו מקיים איט, קען זיין מען איז מקיים דורך שרייבן די פרשה, באט דעטס אלרעדי א דיטעיל אוו האו טו דו איט, קען דאך שרייבן די גאנצע תורה, ס'איז געווען א זאך וואס מ'האט געזאגט אויף זאל מען שרייבן עשרת הדיברות, דער וואס סאטש א מנהג וואנס און אפשר העסטו שרייבן די גאנצע תורה, ס'איז ס'פיט דאך נישט, שוין, איז האבן חכמים געזאגט מ'זאל שרייבן די פרשה, באט די פוינט איז אז דאס איז פארט אוו כתיבת התורה, יו העוו טו רייט אן יור מזוזות, אן די דאר יור תורה, רייט? ענד ווי סי קליערלי דעט און ביקאוז דעטס וואט איים סעינג אין ספר שמות איז די סעים, רייט? וקשרתם לאות על ידך שטייט שוין און שרייבט מען אין די תפילין, רייט? שטייט שוין אין ספר שמות צוויי מאל, קדש, והיה כי יביאך, און דארט שטייט נישט וכתבתם, פארוואס נישט? די די די תורה דידנט טאלק אבאוט רייטינג די תורה יעט אווער דער, לויט ווי אונז לערנען דא פשטות האט עס צו טוהן מ'קען זאגן נאך זאכן אבער פשטות האט עס צו טון מיט דעם וואס מ'רעדט נישט אין יענע חומש נאכנישט פון די תורה, די תורה האט מען נאר געשריבן בזמן משנה תורה, דער איז נאו תורה טאלק אבאוט יו קענט טאלק אבאוט רייטינג די תורה ווען דער איז נאו תורה רייט? און ספר דברים האול טיים טאלקס דעט דער איז א תורה, די תורה העסטו שרייבן, ס'איז נישט אז עס איז דא א תורה, זשאסט א סטארי ביפאר דער וואס א תורה רייט? אר בשעת מתן תורה אקעי על כל פנים דיס אר אלל טינגס אבאוט רייטינג די תורה אקעי וויטש סעי בפירוש אזוי ווי משנה תורה, נאכדעם חוץ מיט אלעס איז דא, די גמרא לערנט אז ס'איז דא א מצוה פאר יעדע איד צו שרייבן א תורה, דאס איז ווייטע דרשות, אז יעדע איד דארף האבן א תורה, דאס שטייט נישט אין די פסוק, דאס שטייט נישט אין די פסוק, ס'איז א חידוש פון די גמרא, דאס שטייט נישט אין די פסוק, אבער אלסאו דעט ווי דאנט נאו וואט איטס פאר. סאו אני לעניות דעתי.

אין ספר שמות, אין פרשת יתרו, אה אין פרשת משפטים, און אין פרשת כי תשא. וויי? ביקאוז איך זאג דא, מ'דארף באמערקן אינטערעסאנטע זאך. וואס איז די שרייבן פאר? דאס קענסט איך נישט איך האב דאך יעצט געוויזן פון צען אנדערע פוינטס אז ס'איז דא אזא זאך פון שרייבן ס'איז נישט כדי מ'זאל געדענקן ביקאוז דיס איז ווי דאנט איווען רייט מען שרייבט נישט אויף די מזוזה די גאנצע תורה ס'איז נישט די פוינט פון אלל אוו דיז טינגס ס'איז דא אזא זאך ווי שרייבן די תורה ס'איז דא א גאנצע זאך א גאנצע סוגיא די גאנצע די תורה טאלקס אבאוט איט טען טיימס

ס'איז דא א מפורש'ע פסוק אויך, איך זאג אז ס'שטייט דאס וועגן די תורה וואס אונז רעדן, אדער די גאנצע חומש, אדער אפשר מיינט עס נאר משנה תורה על פי פשט, שטייט וואס ס'שטייט אז מ'זאל שרייבן שטייט נאר אין ספר דברים, ספר התורה איז א ווארד דעט דאזענט סטעי אין די האל חומש אנלי אין ספר דברים. באט ווי קוד ארעדי נאו ארליער, און אלסאו אין ספר דברים אין איטסעלף, דעט דעיר ווער פריוויעס ספרי תורה. ס'איז געווען ספרים וואס מ'האט געשריבן פאר דעם, און ס'שטייט אויף זיי בפירוש א גאנצע פרשה אויך ווי משה רבינו האט זיי געשריבן.

קריאת ספר הברית, אויף דעם האט מען געזאגט נעשה ונשמע אויף יענע קריאת התורה, דעמאלטס האבן די אידן געזאגט נעשה ונשמע אין סוף פרשת משפטים, און אויף דעם שטייט בפירוש אז משה רבינו האט געשריבן, דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה עס צו שרייבן, דער איז א האול טינג רייטינג איט דאון, שטימט? רש"י זאגט דארט פשטים וואס איז די ספר הברית, וואס'זשע פשט איז עס? ספר הברית מיינט. מען האט אראפ געשריבן פונקטליך וואס קען איך ווייל קען מען קען טרייען צו קוקן און דארט זעהן פון ווי ביז ווי ס'איז בערך באט די איידיע איז אז ס'איז א ספר הברית שטייט בפירוש ספר הברית רייט? וואס איז דער ספר הברית? אין דעם ספר שטייט בערך וואס ס'שטייט אין פרשת יתרו אם שמוע תשמעו בקולי והייתם לי סגולה און וואס מיינט שמוע תשמעו בקולי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מ'זאל נישט מאכן קיין מצבה מ'זאל נישט מאכן קיין מ'זאל מאכן נאר א מזבח אבנים און וכו' וכו' וכו', און אויב וועסטו דאס אלע זאכן טון, הנה אנכי שולח מלאך ער זאל דיך העלפן, דאס איז וואס עס שטייט אין די תורה, דאס איז א סקרול וואס עס שטייט אויף דעם די ברית, ברית מיינט א קאנטראקט, און יעדער איינער פארשטייט, אט ליסט איך פארשטיי, אז פארט דא מען זעט א גאנצע ס'איז דא אסאך אופנים פון מאכן האשה נקנית בשלושה דרכים, יא? ס'דא אסאך שלש דרכים, נישט שלושה. ס'דא א גאנצע, ס'דא א סדר וויאזוי צו כורת ברית זיין, אברהם אבינו האט עס געמאכט, מען מאכט עס מיט קרבנות, מען האט געמאכט קרבנות, לשם דעם כריתת ברית, כביכול, מיט דם. ס'דא פרעגן, ביסט מסכים, ביסט נישט מסכים, מען האט דאס געטון. דאס איז געווען נאכאמאל אין הר עיבל רייט וענו כל העם ואמרו אמן יא און ס'איז דא אויך איז דא נאך א זאך דארף זאגן נאך איין וויכטיגע זאך וואס גייט צוזאם ס'דא א שבועה רייט אלה בשבועה ס'הייסט מ'איז זיך מקבל דאס איז קאלד דעם רייט אויב די אויב די כ'וועל דאס נישט טון האט באקומען אלע קללות דאס איז נאך א וועג פון מקבל זיין א שבועה מקבל זיין א ברית ס'דא אויך א זאך וואס יעדע עס איז פשוט אז מ'שרייבט עס אראפ שרייבט עס אראפ און מ'נעמט דעם כתב און מ'ליינט עס פאר אדער וואטעווער איט איז ביי דעם שרייבן דאס איז א פארט פון די חלות, ס'מאכט די חלות אזויווי א שטר, שטר פון די פון די ברית, און דעם שטר קען מען שרייבן אויף א כתב, יעצט סינס פארט אוו די ברית איז זאל מען זאגן אז מען דארף עס געדענקען, און דאס וואס משה רבינו איז כסדר כסדר באווארגט אז מען גייט פארגעסן והפר את בריתי, האט מען עס אראפגעשריבן, און אזויווי יעקב אבינו האט געמאכט עד הגל הזה, האט דאס טייטש א עד. עד והישן בכל העד, ס'איז א ווארענונג צו ס'איז א וויטנעס, כ'ווייס נישט, כ'מיין אז ס'איז מער א ווארענונג ווי א וויטנעס, בקאוז אויף דא שטייט, אז חס וחלילה זאגן, עסט מיר קומען שפעטער זאגן, ס'איז געווען, פארוואס איז א שטר, די איידיע פון א שטר ברית איז וואס, כאילו, ס'איז נישט מ'זאל געדענקן וואס דארפסטו טון, נישט דאס איז די איידיע, די איידיע איז אז כ'על דיך קומען מארגן, כ'על דיר זאגן ווי איז מיין, פארוואס ארבעטסטו אין מיין פעלד, כ'האב עס דיך פארקויפט, כ'על דיר זאגן וואס ס'הייסט, לא היו דברים מעולם, כ'האב נישט פארקויפט, כ'על דיך ארויסנעמען די ברית, כ'על זאגן דו האסט דיך אליינס פארגענומען צו טון כך וכך, יא, כ'האב דיר געקויפט פאר א עבד, עסט זאגן, איך ארבעט נישט פאר דיך. דא שטייט עס, יא ווי מ'האט געזען, שטייט. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, ס'מיינט נישט מ'גייט נישט פארגעסן וויאזוי צו לייגן תפילין, ס'מיינט מ'גייט פארגעסן אז מ'זאל האבן עפעס געסיינט א קאנטראקט דא, גייט זיין געשריבן אויף שטיינער וואס האלט זיך א לאנגע צייט, צו אין א שירה וואס, אנאדער וועי ביי דע וועי, וואס מ'חזר'ט כסדר סאו יעדער איינער ווייסט דערפון, אדער אין א ספר תורה וואס ליגט אין די ארון. וואס איז זיי געהאלט זיך און ס'גייט ווייזן אז ס'איז דא די דיעל און ס'איז נאכנישט בטל געווארן ס'איז דא. דאס איז די אידיע פון די ספר הברית וואס שטייט בפירוש אין ספר שמות, שטייט אויך נאך צוויי זאכן ביי די וועי, וועסט זען אין די תורה איז דא נאך צוויי ספרים וואס ווערן דערמאנט, ס'דא נאך ספר מלחמות השם א היסטארי בוק, באט ס'דא נאך צוויי ספרים וואס ווערן דערמאנט אין ספר דברים, וואס ביידע פון זיי זענען ספרים וואס טוען זאכן, רייט? נאן אוו דעם אר ספרים וואס אונז טראכטן אז א ספר איז געמאכט צו געדענקען, ביידע פון זיי זענען ספרים וואס מאכן מעדזשיק דעי אר אקטיוו ספרים וויטש אדער טו ספרים אר מענטשאנד אין ספר דברים ביסיידס פון ספר התורה עקשעלי וואן איז נאט אין דברים ס'איז אין במדבר וואס? דעטס אין ספר במדבר איי טאלד יו ספר מלחמות השם באט דעטס דזשאסט א בוק דעטס נאט א גוד עקזעמפל באט די בעסערע עקזעמפל איז די ספר וואס מ'שרייבט פאר א סוטה וכתב את האלות האלה שרייבט מען עס. וואס זאל מען כדי מען נאך לייגט זיך אריין די וואסער איז א גאנצע מצב אבער די שרייבן איז פארט פון קבלת השבועה רייט אויף דעם שווערט זי אם שטית תחת אישך ואם לא שטית דאס איז פארט פון מאכן א אלה און א שבועה מיט א ברית מען שרייבט אויף דעם ספר די קללות יא און ס'איז דא עגעין די תנאים דערפון רעדן פונקטליך וועלכע פארט מען שרייבט באט מען שרייבט דאס און ס'איז פארט פון די מצב אזוי ווי די אידן האבן געשריבן די תוכחה אויף דעם ספר מ'האט זיך מקלל געווען זעלבע זאך און ס'דא אויך ספר כריתות א ספר וואס מאכט א גט דאס נאר די ספר דערציילט אין ספר דברים אנד איטס א ספר וואס ליסט זיכער, זיכער לויט ווי די גמרא לערנט, ס'מאכט די גט, איטס נאט א בוק דעט סעלס די סטארי אוו די דיווארס, רייט? איטס די בוק דעט מעיקס די דיווארס. און אלסאו אויב דו זאגסט א פארט פון דעם אז ס'זאל זיך האלטן, היינט פירט מען זיך נישט אז ס'זאל זיך האלטן בכלל, באט לעטס סעי אויב איז א פארט אז ס'זאל זיך האלטן, איז עס פשט אז מארגן וועט ער קומען און זאגן, ביסט זיך לא גירשתני, יא? אה, כ'האב דאך א בוק, ווייזט דיך אז. גירשתני, דאס איז אזוי ווי מען לערנט אין די גמרא כסדר, איטס א פרוף דעט די קנין העפענד, איטס נאט א סטארי וואס מען דארף קענען גוט געדענקען די היסטאריע, רייט? און מילא איז פשוט בעיני אז די ספר התורה וואס די תורה רעדט וועגן א גאנצע צייט אין ספר דברים, איז נישט פשט די ספר שלחן ערוך וואס א איד דארף זיך פירן, ס'איז פשט, ס'איז אויך די איין טייל, דעטס פארט אוו די קאנדישאנס אוו די ברית, באט די פראבלעם וואס משה רבינו האט מורא מ'גייט פארגעסן, איז נישט מ'גייט פארגעסן וועלכע וועלכע זאכן צו עפענען די ספר אדער עפעס אזוי, איך ווייס נישט אויב ער קעירט בכלל וועגן דעם, עגעין. געוויסע זאכן קערט ער געוויסע זאכן נישט, דעטס א דיפרענט דיסקאשען. באט וואס ער וואס מען זאגט מען גייט פארגעסן די ברית, מען גייט פארגעסן די גאנצע איידיע, פאר דעם גייט מען שרייבן, מען גייט האלטן די ספר תורה אין די עזרה אז ס'זאל זיין אלעמאל די ספר תורה, און אזוי ווייטער. און אזוי וואנטסטו אז ווי אזוי גייט זיין דאס איז די עד, און ס'איז פשוט ווער ס'קוקט אריין די חומש, איי טינק איי בראט סאם אוו דאוז פסוקים אין וואן אוו דאוז בוקס, ס'איז פשוט ווער ס'קוקט אריין די חומש אז די עד וואס משה רבינו זאגט איז, אויף דעם עדות, אזוי שטייט ווייטער כי אנכי, די נעקסטע פסוק איז כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה, הן בעודני חי עמכם ממרים הייתם עם השם ואף כי אחרי מותי אנד וועט ענק גיין שטארבן, און ענק גייען מורד זיין, מילא גייט זיין די תורה בצד ארון ברית בך לעד, די תורה גייט מעיד זיין אז ס'איז געווען אזא, אז מ'האט מקבל געווען דעם ברית. דאס איז די עדות. וואס הייסט מעיד זיין? איי דאנט קנאו וויטש וואן יו וואנט.

מ'זאל געדענקען אז ס'איז דא אזא זאך, אז ס'איז געווען אזא מענטש, און אז ס'איז דא אזא תורה, אז ס'איז דא אזא ברית, און אזוי ווייטער. אין א געוויסע וועג אפילו איך גיי אריין. סאו וויאזוי פארענטפערסטו יעצט אז די וויכטיגע זאכן שטייען נישט דארט? ווייל ס'איז נישט געמאכט מ'זאל געדענקען די וויכטיגע זאכן, ס'איז געמאכט מ'זאל געדענקען אז ס'איז דא א ברית, ס'איז צו געדענקען די חלות שבועה, די חלות ברית וואס ס'איז געווען. דאס איז די טייטש פון די עד. דאס איז נאו ביי די וועי, מאוסט, די טינג דעט, איך קען דיך נישט זאגן וועלכע. פארוואס ס'שטייט געוויסע דיטעילס פון הלכות גיטין דאסנט איי טינק איי קענט געט אינטו דיס פאר דיס סעקאנד, באט וואס איך קען איך קען דיך יא זאגן וואס ס'שטייט יא און איף יו ריעד ספר דברים יו סי וואט סעיז טערטי פייוו טיים וואס שטייט פֿינף און דרײַסיק מאל איז די איידיע פון די די דיעל וואס די אייבערשטער האט מיט די אידן דאס שטייט אסאך מאל און ביי די וועי אסאך פון אסאך מצוות זאגט ער אז שבת איז פארט פון עס און העלפן מיט הענקה איז פארט פון עס און אזויפיל זאכן זענען פארט פון עס און איך ווייס נישט אויב ס'איז דא, עס איז נישט, אין אנדערע ווערטער די קשיא פאלס אוועי קאוז די ריזען וואי איט סעז מצוות צדקה, אזוי ווי ס'שטייט לך תהיה צדקה און וברכתיך וואס איז פארט פון די ברכה וקללה פון די תורה, איז נישט פארט פון הלכות צדקה, הלכות צדקה וועסט לערנען עקסטער, איך טראכט אז בכלל די, איך האב א אנדערע טעארי וועגן דעם איך וויל עס נישט זאגן יעצט, איך האלט אז עס איז תורה שבעל פה, די תורה שבכתב. איז נאר די ברית. די אלע זאכן וויאזוי מ'טוט זיי, אלל אוו דעם אר תורה שבכ בעל פה, איווען די, גראדע אפאר פון זיי קען מען טרעפן מרומז אין כתב, איט דאזענט מעיק עני דיפרענס. ענד מילא וואס איך טראכט איז אז דאס איז די דיעל פון די תורה וואס משה רבינו האט געשריבן, און דאס איז די טייטש דלא כרמב"ם, איך בין גאנץ זיכער אז ווען די רמב"ם זאגט לעיד מיינט ער אזוי ווי ער ברענגט די מדרש, און איך אויך האב נישט געזען די מדרש טייטשט בפירוש אזוי אבער די מדרש איז מכללא משמע אז ער לערנט אזוי אז די איידיע פון די ספר תורה אזוי ווי מ'לערנט אין די גמרא אז ס'געווען א ספר העזרה און די ספר העזרה איז די מעסטער קאפי רייט דארט אפשר נישט די מעסטער ס'איז ממש די תורה וואס משה רבינו האט אליינס געשריבן רייט דעטס די ארידזשינעל תורה די מערסטע אויטענטיש און ווער ס'האט געהאט א ספק וואס שטייט אין די תורה יא, אדער אמאלס אפשר בדווקא, אפשר במזיד, אפשר אביסל מען טשעינדזשט במזיד, גייט מען דארט וקמת ועלית און מען טשעקט וואס שטייט אין משה רבינו'ס תורה אין די ארון, און אזוי מיין איך טייטשט די רמב"ם, די עדות, אזוי שטייט טייטשט די מדרש, אפאר מדרשים וואס לערנען אזוי, אז די עדות איז דאס, אבער דאס איז נישט וואס שטייט אין די חומש, אין די חומש איז די עדות זיכער. אזוי ווי העידותי בכם את השמים ואת הארץ, אזוי ווי וענתה השירה הזאת לפניו לעיד, אזוי ווי די אלע מאל וואס ס'שטייט אין משנה תורה די ענין פון עדות עקטשעלי אזוי ווי די לוחות, רימעמבער דעט דיס תורה איז בעיסיקלי א עקספענדעד ווערזשען אוו די לוחות, רייט? האו די לוחות קאלד? אונז האבן גערעדט אמאל וועגן די לוחות דא? וואס זיי וואס זענען די לוחות פאר? אונז האבן גערעדט אמאל א שיעור פארוואס איז דא עשרת הדיברות פאר מענטשן זאגן דאס איז די מעין מצוות, נאנסענס, דעטס נאט די מעין מצוות, דאס איז די מעין ברית, הייסט לוחות העדות אין אין ספר אין ספר שמות הייסט לוחות העדות אין ספר דברים הייסט לוחות הברית סעם איידיע רייט עדות אויף די ברית רייט דאס זענען לוחות וואס שטייט אין דעם שטייט די ברית און נעבן דעם איז דא א עקספענדעד ווערזשען פון די ברית שטייט נאך דיטעילס דערפון דאס איז די תורת הברית תורת די תורה וואס איז לעיד און דאס איז די איידיע אויף תורה שבכתב, סאו די האול מעלה אוו כתב איז נאט אבאוט די קאנטענט, איטס אבאוט דיס חלות כריתה, דזשאסט לייק דער איז א, אין די סעים וועי מיט כדי צו מאכן א ברית דארף מען נעמען בהמות און זיי שניידן ביי די ברית בין הבתרים וואס פעלט עס אויס, וואט דאז איט דו? איטס א סערטען ריעליטי, איט גיווס איט א סערטען קאנקריטנעס, איט גיווס איט א סערטען רימעמבערענס, גיווס איט א סערטען, מיין מ'מאכט א מאניומענט זאל זיך א, יא יא עס מאכט א מאניומענט זאל עס געדענקען לימים רבים, אלל אוו דיס טינגס, באט די מעמארי איז נישט פאר די לאס, די מעמארי איז

האט שוין גע'גט, ביז דערווייל אזויווי ישעי' הנביא ס'קומט נישט קיין גט, די כתובה איז נאך נאך בתוקף, עס איז נאך דארט, מ'איז געגאנגען אין בית המקדש, רימעמבער דעט דעי פאונד איט אין די בית המקדש, דיס איז עקזעקטלי וואט די פסוק איז סעינג, דארט איז די סעיף ווי מען האלט די כתובה, די קאנטראקט וואס זאגט אז עס איז, איטס סטיל אלייוו, און עס שטייט און עס איז דא, מען דארף זיך, מען דארף פאלגן, מען דארף מקיים זיין די תנאי הברית.

און פיפל טינק דעט איטס א לאט אוו תורות אבאוט דיס באט די פשט לויט מיך איז פשוט מ'דארף קיינמאל נישט עפענען די תורה אפילו אגעין וואנס אין סעווען יערס איז ענאף. אין ניו עידזש איך האב מורא צו עפענען די תורה און זאגן יא יא. וואנס אין סעווען יערס דעטס אלסא פאר דיפרענט וואנס אין סעווען יערס וואנס אין סעווען יערס איטס ענאף מען ליינט עס און מען רעדט וועגן דעם איז זייער פיין לערנען איז א אנדערע שמועס די תורה איז נישט געמאכט אויף צו לערנען ס'איז געמאכט צו זיין פאר דעם שרייבן אונז נאך אויף קלף מיט די אלע אלטע דיטעילס, צו וויסן אז ס'נאך דא א תורה. און דו זאגסט נישט אז די רמב"ם זאגט דאס? די רמב"ם זאגט דאס זיכער נישט, עט ליעסט, אגעין, ווי העוו טו געט אינטו מאר דיטעיל האו הי דאזענט טאלק אבאוט תורה שבכתב א לאט, הי טאלקס מאר אבאוט תורה שבעל פה, אנד ווי העוו טו נאו וואט הי ריעלי טינקס אבאוט תורה שבכתב, איי טינק דעט דיס איז די איידיע אוו תורה שבכתב, אין אנדערע ווערטער כל ההלכה כולו איז תורה שבעל פה, לפי וואס איך זאג, וואס מען זאל טוהן איז תורה שבעל פה, תורה שבעל פה משה, א חלק איז פון משה א חלק איז דרשות, דעטס א דיפרענט דיסקאשען, באט תורה שבכתב איז נאן אוו דעט, תורה שבכתב, די איידיע, די חלות, די דין של כתב, איז די ברית, די חלות, די עדות, פון די דיעל, פון די די גאנצע תורה, פון וואס משה די אייבערשטער האט געמאכט מיט די אידן דעמאלטס, און אפשר וואס ער האט געמאכט ווייטער, און הי קיפס אן מעקינג ניו וואנס, רייט, ביי די וועי, הי קיפס אן מעקינג ניו וואנס, רייט, וויי דאז הי קיפ אן מעקינג ניו אנס? שוין געמאכט איינס אין פרשת משפטים, געמאכט נאך איינס אין פרשת כי תשא, געמאכט נאך איינס אפשר אין פרשת מסעי, אפשר געמאכט נאך איינס אין פרשת וילך, א באנטש אוו דעם, נאך איינס אין הר עיבל, יו העוו טו קיפ אן דואינג איט, קאוז די ברית דעט נידס ריפרעשינג, איטס נאט די הלכות וואס מען פארגעסט, הלכות קען מען גיין צום רב און פרעגן וואס די הלכה איז, די טינג דעט פיפל פארגעט אלל די טיים, און עקשעלי העפענס, קיפס אן העפענינג, ווי טאלקד אבאוט דיס ביפאר שבועות, רייט, קיפס אן העפענינג אין תנך. די פיפל פארגעט די ברית נאט דעט דעי פארגעט די הלכות איף די הלכות אר אימפארטענט אר נאט איז א דיפרענט דיסקאשען באט די איידיע פון די תורה און פון די שרייבן און ס'קען זיין מ'דארף שרייבן אפשר וועגן דעם דארף יעדע איד שרייבן נאך אמאל א תורה אדער אפשר דארף ער שרייבן זיין אייגענע תורה איך ווייס נישט איז אלל ביקאוז אוו דיס דאס איז לפי דעתי פשט הכי פשוט זיכער זאגן זיי כ'האב עס אליינס אויסגעטראכט מיינסט איך טראכט עניטינג עלס אליינס אויס? איך לייג עס צאם דברים פשוטים שטייט קודם כל אין חומש שטייט דאס.

אויך ווי גרעסער ס'ווערט, אה, איי וואנטעד טו סעי דיס, איי וואנטעד טו סעי דיס, כ'האב געלערנט, אזוי כ'האב געלערנט היינט אין בבא בתרא כ'האב געלערנט, קוק די סוגיא פון פון דאס וואס כ'וואלט, איי וואנטעד טו סעי סאמטינג מאר סיריעס אבאוט דאס אפענע ספר תורה פון מרחץ אבדער, אין בבא בתרא געלערנט די סוגיא פון די פון די תורה, פון די ארון, פון די אלל דעי טאלקס אבאוט אלל דיס טינגס אווער דער, אין די ערשטע פרק, ענד אווער דעיר איט סעיס סאמטינג לייק דיס, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא א הלכ הלכות עשיית ספר תורה, און וויאזוי מאכט מען א ספר תורה, נישט נאר וויאזוי מ'שרייבט עס נאר וויאזוי מ'לייגט עס צוזאם, סאו די הלכה פון למשל א מגילה מאכט מען איין עמוד, תנך מאכט מען איין עמוד, די תורה די חומש איז דא א דין אז מ'מאכט צוויי עמודים, רייט לייק יו קען לוק אין די ארון קודש, אין אדער ווארדס די ספר תורה איז אלוועיס אופען, רייט, קאז א סקראול יו ראלל איט אפ ענד דען איטס אלוועיס ביי די בעגינינג, רייט, דעטס א קלאוזד סקראול, ווען יו אופען איט א ספר תורה לייגט מען שוין א עמוד פון ביידע זייטן, אזוי ווי ס'איז, די ספר תורה אין אונזער שול זי האלט ביי פרשת שופטים, וואטעווער ס'זאל זיין, סאו איטס אלוועיס אפען טעקניקלי, וויר אלוועיס אין די מידל, רייט? סאו דאס איז די אפענע תורה, סאו דאס איז די הלכה פון די תורה אין שול, אז ס'איז אלעמאל אפען, רייט? ס'האט א פלאץ, איטס נאט א סקראול, טו קלאוז די סקראול מיענס טו ראול איט אפ. אבער מגילות איז אויך. מגילות ניין. ניין, מגילת אסתר, נביאים וכתובים שרייבט מען נישט דעם, מ'שרייבט עס מיט איין עמוד, ווי דאנט העוו א עמוד, מאסט פיפל דאנט העוו א עמוד, איווען איף יו העוו א עמוד, יו קען העוו וואן, דעטס א נארמאל וועי אוו קיפינג א סקראל, נארמאל, אין די אולד לייברעריס דער וואס נאו סקראלס, דיס איז א ווערי וויערד וועי אוו דואינג א סקראל, איטס וויערד, איט דאזענט, נאט א נארמאל טינג. אז וואס? ס'מאכן אסאך. ס'דא קאוד, היינט אונז זענען נישט צוגעוואוינט צו סקראול טעכנאלעדזשי, רייט, ווי יוז קאודעקס, באט. און די סקראולס געט ראולד אפ. וואנס, נאט טווייס, נאט דאבל, דיס דאבל, די סימבאל אוו דיס אידישע סימבאל אוו לייק א טו סקראול תורה. איטס ווירד. ס'איז יוזפול אין שול אז מ'זאל נישט קענען מישן, דארפן מישן יעדע וואך. איך פארשטיי פארוואס ס'איז יוזפול. אבער ס'איז א הלכה. לייק עס סעיז אין די גמרא יו העוו טו דו איט לייק דעס. ניין ניין איין מינוט כ'קום שוין צו. און די הלכה איז אז מ'דארף מאכן צוויי עמודים.

ס'איז נישט געווען ווי די הלכה דארף זיין? ווייל ס'פיט נישט. ניין, די גמרא קומט אויס די חשבון אז ס'פיט נישט, סאו ס'מוז זיין אז דעמאלט דארט איז נישט געווען. ניין, די תירוץ איז זייער גוט. אוער תורה אין שול איז פאר לערנינג. מ'דארף לערנען, מ'דארף לייענען יעדע וואך. יענע תורה איז נישט פאר לערנען, ס'איז פאר זיין. פאר זיין קען עס זיין פארמאכט. בעסער אז ס'איז פארמאכט. אפשר איינמאל אין זיבן יאר מאכט מען עס אויף. שטייט אפשר די כהן גדול יום כיפור פלעגט לייענען דערפון. וואטעווער, מאכט זיך אמאל ס'איז געליינט. אבער געווענליך איז עס פארמאכט. סאו דעטס דעטס דעטס די ריעל פארמאכטע תורה, די תורה ווי אונז טאנצן צו שמחת תורה מיט א פארמאכטע תורה איז נאט ריעלי קארעקט, וויר דענסינג וויט א תורה אפענד ביי וזאת הברכה אדער וואטעווער, געווענליך מען ראולט עס פאר עס לאנג גענוג, ס'איז ערגעץ אפן, ס'איז פארמאכט מיט א מאנטל באט ס'איז ערגעץ אפן, באט יענע תורה איז געווען אן עכטע פארמאכטע תורה, יענע תורה איז געווען אז ס'זאל זיין, מ'דארף עס נישט לייענען בכלל. שוין. פשוט כ'מיין אז ס'איז פשט, נישט חסידיש.